ברוך השם ערב ראש חודש אדר ה' תשל"ז, מסכת ביצה דף ב', ביצה שנולדה ביום טוב, א איי וואס איז געבוירן געווארן אין יום טוב, בית שמאי אומרים, זאגן די בית שמאי, תאכל, מען קען עס עסן דעם זעלבן טאג. ובית הלל אומרים, און די בית הלל זאגן, לא תאכל, מען קען עס נישט עסן. ווען קען מען עס נישט עסן? אין יום טוב, אבער נאך יום טוב קען מען עס עסן. נאך א מחלוקת איז פארהאנען, בית שמאי אומרים, די בית שמאי זאגן, אחוץ דעם וואס ס'איז דא אין דער תורה א איסור מען טאר נישט עסן קיין חמץ, איז דא א איסור א לאו לא יראה ולא ימצא, ס'טאר זיך נישט געפונען, אין יידישן רשות קיין חמץ, אויב ס'איז דא חמץ איז מען עובר דעם לאו פון בל יראה בל ימצא, זאגן די בית שמאי שאור, זויער טייג, זויער טייג איז דאך זייער שארף, נישט בלויז וואס דאס איז חמץ, דאס מאכט אנדערע אויכעט חמץ, איז בכזית, אויב ס'איז דא א שטיקל וואס איז גרויס א כזית איז מען עובר דעם לאו פון בל יראה. וחמץ, חמץ, חמץ איז אליין חמץ, אבער ס'מאכט נישט זויער אנדערע, דארטן איז דער שיעור בככותבת אז ס'איז אזוי גרויס ווי א טייטל, דאס הייסט אזוי, אויב די חמץ וועט זיין גרויס ווי א כזית, איז מען נישט עובר, נאר ווען איז מען עובר, אז ס'וועט האבן א גרעסערן שיעור, אזוי גרויס ווי א כותבת. לגבי דעם דין עסן איז נישט דא קיין מחלוקת, ווייל אומעדום וואו די תורה זאגט מען טאר נישט עסן, איז דער שיעור א כזית די זעלבע זאך דא וואו ס'איז א מצוה צו עסן, למשל בערב תאכלו מצות, וויפיל איז דער שיעור? איז דער שיעור כזית, נאר דא, די גמרא ווייטער איז מפרש אין וועלכע סברה זיי קריגן זיך. און די בית שמאי זאגן אז עס איז א חילוק פון שאור ביז חמץ, און בית הלל אומרים זה וזה בכזית, און די בית הלל זאגן סיי שאור און סיי חמץ איז דער שיעור בכזית, קומט אויס ווער איז מחמיר? מחמיר איז מחמיר די בית הלל, די בית הלל זענען דא מחמיר, ווייל לו יצויר אז עס איז נאר געווען א כזית, איז דאך לויט די בית שמאי ביי חמץ א כזית איז מען נישט עובר, און לויט די בית הלל איז מען עובר. דא שטעלט זיך א שאלה, וואס פאר א שייכות האט דא ביי אונז אין דער משנה דער דין? דער, ס'איז אויך א דין פון יום טוב, אבער ס'איז דאך א דין פון פסח. מסכת ביעה רעדט אלץ הלכות וואס איז פארבינדן מיט אלע יום טובים. די זאכן וואס איז פארבינדן ספעציעל מיט פסח איז דאך דא א באזונדער מסכתא, מסכת פסחים. זאגט רש"י, אז ווייל די דריי זאכן, די צוויי זאכן וואס מ'האט געלערנט און די דריטע זאך מ'גייט לערנען, זענען אזעלכע זאכן ביי יום טוב וואס די בית שמאי זענען מקיל. שטענדיג האבן מיר דאך א כלל אז די בית שמאי זענען מחמיר, נאר די בית הלל זענען מקיל, און דא איז פארקערט ביי דיני יום טוב לערנט ער עס צוזאמען. לגבי בכלל זאכן וואס די בית שמאי זענען זענען מקיל איז דא אסאך, נאר מען רעדט ווען ס'איז פארבינדן מיט יום טובים איז דא דרײַ. נאך א דין שטייט השוחט חיה ועוף ביום טוב, דער דין איז. ווען מען שעכט א בהמה דארף מען ניט צודעקן די בלוט, נאר ביי א חי' א עוף אז מען שעכט דארף מען צודעקן די בלוט, מיט וואס דארף איך עס צודעקן? כ'דארף עס צודעקן מיט ערד. איז בית שמאי אומרים, זאגן די בית שמאי, יחפור בדקר, ער זאל גראבן מיט דעם דקר, דקר דערצו מיינט מען מיט וואס מען טוט אננעמען ערד, ויכסה, און ער זאל צודעקן. ובית הלל אומרים. און די בית הלל זאגן לא ישחוט, ער זאל ניט שעכטן, אלא נאר אם כן היה לו עפר מוכן מבעוד יום, אויב ער האט געהאט צוגעגרייט ערד פאר יום טוב אויף צוצודעקן, וואס הייסט מוכן, ער האט געהאט עס באשטימט אויף דעם, ערד איז דאך דא גענוג, נאר סתם גיין נעמען ערד איז דאך דאס מוקצה, נאר אויב ס'איז געווען צוגעגרייט מעג ער שעכטן. ומודים, כאטש די בית הלל זאגן אז ווען מעג מען שעכטן, דווקא ער האט געהאט עפר מוכן, שאם שחט, אויב ער האט שוין געשחטן בדיעבד, און איז רעדט זיך ווי די גמרא העט מפרש זיין אז דער דקר איז שוין געווען אריינגעשטעקט אין דער ערד מבעוד יום, איז דעמאלט שיחפור בדקר ויכסה אז ער מעג יא ארויסנעמען די ערד, די גמרא רעדט שוין פון דעם פארוואס מען מעג. נאך א זאך זענען זיי מודה, נאך א זאך איז נישט דא קיין מחלוקת שאפר כירה אז די אש פון דעם אויוון, די אש פון א אויוון איז דאך אויך כשר אויף צוצודעקן, זענען זיי אלע מודה מוכן הוא אז דאס איז מוכן אז מען מעג מיט דעם אויך צודעקן, אבער די גמרא זאגט נישט יעדער אש, ס'איז דווקא אז די אויוון. ווי מען זאגט איז געווארן אויסגעברענט ביי ערב יום טוב, זאגן מיר איז דאס געווארן באשטימט אויף יעדע זאך מען דארף איז די אשעס, ווי איז אבער אז דער אויוון איז געווארן אויסגעברענט אין יום טוב איז דאך דא דא א נייע זאך איז עס נולד, נאר וואס דען אויב די אש איז נאך זייער הייס אז מען קען אין דעם אפבראטן א איי איז דאך עס שוין ראוי צו זיין ארבעט דעמאלט איז נישט קיין מוקצה, רש י, ביעה, מיר זענען געוואוינט צו רופן די מסכתא נישט ביצה מיט א צדיק, נאר מיר רופן עס בלשון ארמי, ביעה, און דער תפארת ישראל זאגט אויף דעם א טעם. איז די אנדערע זאגן דעם טעם איז ווייל ביעה איז א לש ביצה איז א לשון מגונה פארוואס זאל זיין א ביצה א לשון מגונה ביעה איז דאך די זעלבע טייטש וואס ביצה נאר ביצה איז לשון קודש און ביעה איז אראמיש זאגט ער אזוי די גמרא דערמאנט אז איינער האט געדרשנט מי ביצים אינו מכשיר. אז ער האט געמיינט צו זאגן אז ס'איז דאך דא א דין אז עס קומט ארויף אויף א עסנווארג קומט ארויף וואסער אדער איינס פון די זיבן משקן איז נאכער רירט אן אין דער זאך א טומאה ווערט די זאך טמא איז אבער די וואסער פון די אייער די אייער דאס איז נישט מכשיר. האבן די מענטשן געמאכט א טעות, זיי האבן געמיינט מי בצעים, וואסער פון פון ווי מ'זאגט פון קאנאלן, פון קאנאלן, דארט ביצה רופט זיך אן א ארץ איר לענד צו אזעלכע, און ממילא איז דאך ארויסגעקומען א מכשול פון דעם וואס מ'האט געליינט א צדיק, וואס מ'האט געקאנט עס מיינען אויף בצעים דאס רופט זיך אן לעצות וואס איז צוזאמענגעזאמלט די וואסער, נאכדעם רופט מען עס אן ביעה. לא תאכל בו ביום טוב, דעם טאג פון יום טוב טאר מען נישט עסן. בגמרא מפרש טעמא, די גמרא מפרש דעם טעם פון די בית שמאי, שאור בכזית, און רש י איז דא שווער געווען, אין דער אמת'ן דארף דאך דאס שטיין אין מסכת פסחים, ס'איז דאך א זאך וואס איז פארבינדן מיט הלכות פסח, זאגט דער רש י, משום דהני תלת מילי ווייל דיע דריי זאכן, הוו מקולי בית שמאי, זענען די בית שמאי מיקל און מחומרי בית הלל און די בית הלל זענען מחמיר גבי יום טוב, ס'איז אין אמת'ן דא נאך זאכן נאר ביי יום טוב איז דא דיע דריי זאכן, תנא להו גבי הדדי, דער לערנט אויך אלע דריי צוזאמען, און די גמרא מפרש טעמייהו. און די גמרא איז מפרש דעם טעם פון די בית שמאי פארוואס זיי זענען מיקל און זיי זאגן דער שיעור פון חמץ איז בככותבת, בככותבת מיינט מען תמרה א טייטל, יחפור בדקר פילא בלעז, ומודים שאם שחט. די בית הלל זענען מודה אז מען האט געשחט'ן איז שיחפור כדמפרש טעמא בגמרא ווי די גמרא זאגט דעם טעם איז רעדט זיך כשיש לו דקר נעוץ מבעוד יום אז נאך פון בייטאג איז שוין געווען אריין געזעצט די די שאוועל אין די ערד שאפר כירה מוכן הוא וואו קומט עס אהער בגמרא בעי די גמרא פרעגט מאי קאמר וואס מיינט ער מיט דעם האט צו זאגן. גמרא, פרעגט די גמרא במאי עסקינן, די מחלוקת פון די בית שמאי און בית הלל אין וועלכן פאל רעדט זיך דאס, אילימא אז דו ווילסט זאגן אז דא רעדט זיך בתרנגולת העומדת לאכילה אז די תרנגולת איז געווען באשטימט צו עסן, דאס הייסט אז די תרנגולת איז נישט קיין מוקצה, איך זאל געווען. וועלן שעכטן די תרנגולת אין יום טוב, וואלט איך געמעגט? אויב אזוי איז דאך שווער, מאי טעמייהו דבית הלל, פארוואס האלטן די בית הלל אז מ'טאר נישט עסן די איי? אוכלא דאפרת הוא, דאס איז דאך א, ס'ברעכט זיך אפ א שטיקל אוכל פון דעם אנדערן אוכל. לו יצוייר ווען איך שעכט א תרנגולת אין יום טוב און איך געפין אינעווייניג די איי, א מינוט איידער זי האט עס געלייגט מעג מען עסן, פארוואס? ווייל עס איז א חלק פון דעם, א חלק פון דעם עסנווארג, פארוואס זאל מען אסר'ן אז דעמאלט א, אזוי האט צו זאגן ווען עס איז געבוירן געווארן יום טוב, אלא. וועסטו וועלן זאגן אז די משנה רעדט זיך בתרנגולת העומדת לגדל ביצים, אז די תרנגולת איז אזעלכע וואס מען טראכט נישט צו עסן, אויף וואס טוט מען איר האלטן? מען האלט איר לגדל ביצים, ממילא אויב ס'איז לגדל ביצים איז עס מוקצה. אויב אזוי איז דאך שווער, מאי טעמייהו דבית שמאי, וואס איז די טעם פון די בית שמאי אז מען מעג עס עסן אום יום טוב, מוקצה היא, אזוי ווי די תרנגולת איז מוקצה, איז דאך אלעס מוקצה, פארוואס זאל מען מעגן עסן די עג? פרעגט די גמרא, ומאי קושיא, וואס איז די קשיא, אלע האלטן דעם דין פון מוקצה, דילמא בית שמאי לית להו מוקצה. בית שמאי האלטן נישט דעם דין פון מוקצה, אזוי איז דא א רב שמעון וואס ער זאגט אין מסכת שבת אז איך האב האב אנגעצינדן א לעמפל דארט עס האט געברענט א קנייטל אין בוימל און עס האט זיך געענדיגט ברענען עס איז פארלאשן געווארן, זאגט רב שמעון אז דאס וואס בלייבט איבער מעג איך נוצן, פארוואס? ווייל ער האלט נישט מוקצה, ממילא איז די זעלבע זאך די בית שמאי האלט נישט קיין מוקצה, וואס איז די קשיא? זאגט די גמרא, קא סלקא דעתין, דעריבער פרעג איך די קשיא, מאי טעמייהו דבית שמאי, דעריבער פרעג איך דאס, ווייל מיר האבן געלערנט, אפילו מאן דשרי במוקצה, אפילו ר' שמעון וואס ער איז דאך דער גרעסטער מיקל, ער זאגט אז מוקצה איז מותר, אבער בנולד, אז די זאך איז געווארן געבוירן יעצט איז די זאך אפי' נישט געווען יעצט איז עס געווארן אסור, ה איז אסור, וואס איז די חילוק? ווייל מוקצה איז דאך די טייטש אזוי, די זאך אויף די וועלט איז דא, און אויב די זאך איז דא אויף די וועלט, זאגט נישט די טייטש רבי שמעון האלט נישט פון מוקצה, ער זאגט אז קיין זאך שיידט דער מענטש נישט אפ פון זיך, ער טראכט יעדע זאך וואס ער זעט פאר זיינע אויגן טראכט ער עס צו נוצן, און דעריבער זאגט רבי שמעון, לא מקצי איניש מדעתיה מידי דחזי ליה, א מענטש טוט ניט אפשיידן א זאך וואס איז ראוי, דעריבער זאגט ער איז א מיקל אינעם דין מוקצה. אבער נולד, ס'איז דאך נאכנישט געווען די זאך, האט ער נישט געטראכט פון די זאך, וועט מען האלט ער אויכעט אז ס'איז אסור. אויב אזוי, אז אלע האלטן דעם דין פון נולד אז נולד איז אסור, מאי טעמייהו דבית שמאי, וואס איז דער טעם פון בית שמאי וואס זיי זאגן

וואס וואס מ'האלט זי נישט אויף צו עסן נאר לגדל ביצים, נאר וואס דען פרעגסטו דאך נאך די שאלה וואס איז דער טעם פון די בית הלל פון די בית שמאי אויב לגדל ביצים פארוואס זענען די בית שמאי מתיר צו עסן? נו איך וויל נישט דאס וואס דו לערנסט אז דער וואס איז מיקל במוקצה איז מחמיר בנולד, ניין! ודאית ליה מוקצה אית ליה נולד, דער וואס ער זאגט מוקצה איז אסור, דער האלט נולד איז אסור, ודלית ליה מוקצה, דער וואס ער האלט נישט קיין מוקצה, לית ליה נולד, האלט נישט קיין נולד, ממילא בית שמאי כרבי שמעון, די בית שמאי לערנען ווי רבי שמעון וואס מ'איז מקיל ביי מוקצה, און אויב זיי האלטן נישט קיין מוקצה האלטן זיי קיין נולד אויך נישט, דעריבער זאגן די בית שמאי תאכל. די בית הלל כרבי יהודה, און די בית הלל האלטן ווי רבי יהודה וואס ער האלט מוקצה איז אסור. קומט יעצט אויס אז רב דעם תירוץ האט דאך געזאגט רב נחמן, זאגט רב נחמן אז די בית הלל האלטן ווי רבי יהודה לגבי דעם דין מוקצה, פרעגט אויף דעם די גמרא, ומי אמר רב נחמן הכי, האט דען רב נחמן אזוי געזאגט? אז די בית הלל האלטן דעם איסור מוקצה אזוי ווי רבי יהודה, והתנן, מיר האבן געלערנט בית שמאי אומרים, די בית שמאי זאגן, מגביהין מעל השולחן, מען מעג אראפנעמען פון דעם טיש עצמות, ביינער, אזעלכע ביינער וואס זענען נישט ראוי צו עסן, וקליפין, און שאלן פון נאטס, וואס שאלן פון נאטס איז דאך פארגאנגען, איז נישט ראוי צו עסן, דאך מעג מען דאס אראפנעמען, ווייל ער האלט נישט דעם דין מוקצה. און בית הלל אומרים, און די בית הלל זאגן, נאר גיין אראפנעמען אין די האנט די ביינער די שאלן, דאס טאר מען נישט, פארוואס? ווייל ס'איז מוקצה, נאר וואס דען, מסלק את הטבלא כולה, ער טוט אראפנעמען די טבלא דארט, די ברעטל אויף וואס דאס ליגט די זאכן, איז די טישטעך ומנערה, און ער טוט עס אראפשאקלען, וויאזוי מעג ער אראפנעמען די טבלא, ווייל די טבלא האט דאך א דין פון א כלי, ממילא אז די טבלא האט א דין פון כלי, איז די טבלא נישט קיין מוקצה, קען ער עס אראפנעמען. לכאורה וויאזוי מעג ער אראפנעמען די טבלא? מיר ווייסן אז איך האב א היתר'דיגע זאך, און אויף דער זאך שטייט א איסור'דיגע זאך, זאגן מיר אז דאס ווערט א בסיס, א אונטערהאלט לדבר האסור, און דאס באקומט אויכעט דעם דין פון מוקצה. גיט א קוק. פרייטאג פארנאכט איידער מען שטעלט אוועק די לייכטער אויפן טיש לייגט מען אוועק חלות, פארוואס לייגט מען אוועק פריער חלות? ווייל אויב מ'וועט נאר אנצינדן די ליכט וועט דער גאנצער טיש ווערן א בסיס צו די ליכט און ממילא וועט מען נישט קענען מופן דעם טיש, איז לכאורה דארף דאך דא די טבלא. אויכעט האבן דעם דין פון בסיס, זאגט שוין תוספות אויף דעם עטליכע תירוצים, קודם דעם תירוץ אז מ'האט אום פרייטאג צו נאכטס אויכעט, ווייל אויב ס'איז בסיס סיי לדבר האסור און סיי לדבר המותר מעג מען דאך, דא איז דאך די געליגן אויף דעם טיש איז דאך געליגן די אוכל אויכעט, נאך זאכן זאגט תוספות אז אויב כ'האב געטראכט דאס אראפצונעמען פון דעם טיש אז ס'זאל נישט דארט זיין גאנץ שבת. אויך הייסט עס נישט קיין בסיס. נאך א זאך זאגט תוספות אז ווען ווען איז דאס דווקא ווען מען האט עס אוועקגעלייגט בכוונה, אבער דא ארט אים נישט ס'זאל דא ליגן, בסיס איז די טייטש איך וויל דער טיש זאל האלטן די לייכטער, די לייכטער זאלן זיך האלטן אויפן טיש, אבער דא וואס ארט אים וואו די שאלן וועלן זיין, דא רעדט זיך די דין אפילו עס איז געליגן זעהט אויס פון פון פון די די די וואס האט עס אוועקגעלייגט פריער פארן שבת פשטות. די די פירות איז אזוי ווי מיר לערנען דיע משנה קומט אויס פון דער משנה אז די בית שמאי האלטן נישט קיין מוקצה און די בית הלל האלטן יא מוקצה ואמר רב נחמן רב נחמן האט געזאגט ווען מ'האט געלערנט די משנה אנו אין לנו מיר ווייסן נישט רב נחמן איז געווען מקובל פון זיינע רעבעס אז מ'דארף לערנען פארקערט. אז בית שא, בית שמאי כרבי יהודה, די בית שמאי האלטן ווי רבי יהודה, אז די בית שמאי זענען מחמיר, און זיי זאגן מסלק את הטבלה כולה ומנערה, ובית הלל כרבי שמעון, און די בית הלל האלטן ווי רבי שמעון אז וואס? האלטן נישט פון מוקצה, טא ווי קען רב נחמן ביי אונז זאגן? אז דער טעם פון די בית הלל ביי אונז אין דער משנה איז ווייל זיי האלטן דעם דין פון מוקצה, זאגט די גמרא, אמר לך רב נחמן, רב נחמן וועט דיר פארענטפערן אונזער משנה, ווען רעדט זיך אונזער משנה? ביום טוב, אונזער משנה ביצה שנולדה ביום טוב, דארטן די משנה מגביהין מעל השולחן עצמות וקליפין, רעדט זיך עס ביי שבת. רב נחמן וועט אזוי זאגן גבי שבת ביי שבת דסתם לן תנא כרבי שמעון ביי שבת האט רבי געלערנט א סתם משנה ווי רבי שמעון אז ס'איז נישט דא קיין דין מוקצה ממילא מוזן מיר זאגן אז די בית הלל האלטן אויך נישט קיין מוקצה פארוואס ווייל מיר ווייסן הלכה כסתם משנה, און מיר ווייסן הלכה כבית הלל, כדי עס זאל ניט זיין שווער איין הלכה אויף דער אנדערע, דארף מען זאגן אז ביי שבת האלטן די בית הלל נישט קיין מוקצה. ווי האבן מיר א סתם משנה ביי שבת איז נישט דא דער דין מוקצה? דתנן, מיר האבן געלערנט. מחתכין את הדלועין לפני הבהמה, דלועין איז אזעלכע סארט פירות, דיניעס, מעג מען דאס צושניידן אין שבת פאר דער בהמה, פארוואס זאל מען עס נישט טארן? איז לשון פון רשי ווייזט אויס, כאטש זיי זענען תלושין, קיין עשב מן המחובר טאר מען דאך נישט, איז דאך דא דער איסור קוצר, נאר ס'איז א טרחה דלא צורך, איך וואלט געוואלט מיינען, אז ס'טרחה דלא צורך, דערציילט ער מיר אז ס'נישט דא אין דעם דער איסור טרחה. תוספות זאגט אנדערע ווערטער, תוספות לערנט איך ווייל זיי זענען זייער הארט, און מיט דעם וואס מ'טוט עס צושניידן מיט דעם איז עס נישט אזוי הארט פאר דער בהמה, וואלט איך געוואלט מיינען אז ס'זאל זיין אסור וועגן מתקן מנא, שבת טאר מען נישט צורעכט מאכן קיין זאך. אזוי ווי מען האט געהאט אין מסכת שבת האט מען געהאט וועגן קולייס האיספנין אז איין סארט טונא פיש וואס מען טוט עס אפגיסן מיט הייסע וואסער איז עס ראוי צו עסן זאגן מיר מען טאר עס שבת נישט טון איז אנדערע לערנען מען גיסט עס אפ מיט וואסער דער איסור וועגן מבשל. אנדערע זאגן ס'איז נישט דער איסור וועגן מבשל, נאר דער איסור איז מתקן מנא. ער מאכט אז די זאך זאל זיין ראוי, אזוי ווי איך טאר נישט שבת פיקסן א כלי, אזוי א אוכל וואס איז נישט ראוי לאכילה, טאר איך עס נישט מאכן ראוי לאכילה. דערציילט מיר די משנה אז מחתכין את הדלועין, מען מעג עס יא צושניידן. נאך א דין שטייט דא ואת הנבילה לפני הכלבים, אז די בהמה איז אוועקגעשטארבן אין שבת, אויב זי איז אוועקגעשטארבן פאר שבת איז דאך ביי קיינעם נישט דא דער דין מוקצה איז דאך בין השמשות דער מינוט וואס איז געווארן שבת איז דאך עס אויף וואס איז דאס געשטאנען פאר כלבים נאר אויב בין השמשות האט זי נאך געלעבט איז נאר זי געווארן א נבילה אין שבת. איז דאך דא א סברא צו זאגן אז ס'איז מוקצה, דאך זאגט די משנה אז מ'מעג דאס צושניידן פאר די כלבים, לכאורה וואס פאר א שייכות האבן דיע ביידע דינים איינס צום אנדערן? דער ערשטער דין איז דאך וועגן טרחה, און דער צווייטער דין איז דאך וועגן וואס? וועגן מוקצה, נאר ביידע זאכן האבן א שייכות ווייל ביידע דערינגען פון מחתכין, ביידע זענען דינים פון מ'זאגט פון שניידן. וואס זשע זעהען מיר אז סתם משנה האלט אז מען מעג צושניידן די נבילה לפני הכלבים אזוי ווי ווער אזוי ווי רבי שמעון וואס עס איז נישטא דער דין מוקצה אין שבת אויב אזוי מוקים לה לבית הלל כרבי שמעון זאגט רב נחמן אז די בית הלל האלטן אויך ווי רבי שמעון כדי איך זאל נישט האבן קיין סתירה ווייל מיר ווייסן דאך הלכה כסתם משנה און מיר ווייסן דאך הלכה כבית הלל. דאס איז ביי שבת, אבל אבער גבי יום טוב דסתם לן תנא כרבי יהודה, יום טוב איז דא א סתם משנה ווי רבי יהודה אז דארט איז יא דא דער איסור מוקצה, דתנן מיר האבן געלערנט אין מבקעין עצים מן הקורות, אויב עס ליגט אוועקגעלייגט באלקנס זענען אוועקגעלייגט געווארן אויף בילדן טאר מען יום טוב פון דעם נישט צוהאקן עס אויף האלץ, פון דעם איז נאך נישט קיין ראיה אז ווייל איך האלט ווי רבי יהודה, ווייל דעם דין מוקצה מחמת חסרון כיס, א זאך וועלכע איז נישט ראוי אויף מיין תשמיש מחמת חסרון כיס, דא זענען אלע מודה ר' שמעון איז אויך מודה, למשל דא אט דיע באלקענעס. איז דאך דער פרייז פון זיי אויף הייצן איז זייער ביליג, אויף בילדן איז עס זייער מער, איז נישט די סדר פון דער מענטש אז ער זאל גיין נעמען באלקענעס וואס זיי שטייען אויף בילדן צו הייצן, און לגבי בילדן איז דאך דאס מוקצה, דער זעלבער דין למשל נעמען א מוהל מעסער, נעמען א חלף פון א שוחט שבת איז עס מוקצה, פארוואס קען איך מיט דעם ניצן אין שבת? א מוהל מעסער געווענדט זיך אז ס'איז דא א ברית איז אנדערש נאר מ'רעדט א חלף, פארוואס שניידן ברויט? א מענטש וויל נישט מ'זאל, דער שוחט וויל נישט מ'זאל מיט דעם שניידן ברויט, שפעטער וועט ער האבן ארבעט עס צו מאכן גלאטיג, זאגן מיר אז ס'איז מוקצה, איז ממילא פון אין מבקעין עצים מן הקורות איז נאך נישט קיין ראיה, נאר די ראיה איז ולא מן הקורה שנשברה ביום טוב. א באלקן איז געווארן צובראכן אום יום טוב, איז דאס איז דאך שוין נישט גוט אויף קיין בילדן, עס שטייט דא אין דער משנה אז מען טאר דאס נישט צוברעכן, פארוואס? כ'טאר עס נישט ניצן, פארוואס טאר איך עס נישט? ווייל אום בין השמשות איז דאך עס נאך געווען א גוטער באלקן, איז דאך עס נישט געשטאנען אויף הייצן, און ווייל ס'איז געווען מוקצה בין השמשות איז עס מוקצה אזוי צו זאגן א גאנצן טאג, אויב די סתם משנה האלט ווי ר' יהודה מוקים לה לבית הלל, דעריבער לערנט ר' נחמן איין די בית הלל פון אונזער משנה וואס זיי רעדן זיך ביום טוב כר' יהודה, אזוי ווי ר' יהודה, און נישט קיין סתירה הייסט עס. ר' נחמן, אונזער משנה וואס רעדט זיך ביי יום טוב גייט ער זאגן אז ס'זאל זיין ווי די סתם משנה, די בית הלל האלטן ווי ר' יהודה. און עס רעדט זיך דער טעם איז עומדת לגדל ביצים און דער טעם איז משום מוקצה, פרעגט די גמרא די רב יהודה מיט רב שמעון אין דעם דין מוקצה קריגן זיי זיך דאך סיי ביי שבת און סיי ביי יום טוב, רב שמעון האלט ביי ביידע נישט דא דער דין מוקצה און רב יהודה האלט ביי ביידע איז דא, מכדי מאן סתמיה למתניתין, ווער האט איינגעלערנט די משניות פון א סתם? רבי. רבי האט מסדר געווען די משניות, און ווען רבי האט געזען אז די רייד פון איינעם א חכם זענען ריכטיג, ער האט מסכים געווען זיין בית מדרש האט מסכים געווען, האט ער דאס געלערנט סתם, ער האט נישט דערמאנט ווער עס זאגט עס, כדי מען זאל וויסן אז אזוי בלייבט די הלכה. אויב אזוי. שטעלט זיך דאך א שאלה, איז דאך דעם סתם פון שבת, וואס איך זאג ווי רבי שמעון ס'איז נישט דא קיין מוקצה, און דעם סתם ווי רבי יהודה פון יום טוב אז ס'איז יא דא מוקצה, האט דאך ביידע סתמים געלערנט ווער? רבי. מאי שנא בשבת דסתם לן כרבי שמעון, פארוואס ביי שבת פסקנט ער ווי רבי שמעון ס'איז נישט דא דער איסור מוקצה? מאי שנא ביום טוב דסתם לן כרבי יהודה, און פארוואס ביי יום טוב איז ער מחמיר? דער שכל איז דאך פונקט פארקערט, שבת דארף איך מחמיר זיין ס'זאל זיין דער איסור מוקצה, יום טוב איז דאך נישט אזוי הארב, ס'איז נישט דא קיין חיוב כרת, דארף איך זאגן ס'זאל נישט זיין קיין מוקצה? זאגט די גמרא אמרי כ'וועל דיר זאגן דער שכל איז פארקערט, שבת דחמירא, שבת איז דאך הארב פאר מענטשן. ס'איז דא א ביי מלאכות ס'איז דא א איסור כרת אזוי ווייטער, ולא אתי לזלזולי בה, אויב מען וועט מקיל זיין איין קולא וועט מען אויף דעם חשבון נישט קומען מקיל זיין א צווייטע קולא דעריבער, סתם לן כרבי שמעון דמיקל, קען רבי סותם זיין אזוי ווי רבי שמעון וואס איז מקיל ביי דעם איסור מוקצה, קיין מכשול וועט פון דעם נישט ארויסקומען, מענטשן וועלן זיך נישט פארקוקן אויף דער קולא מקיל זיין נאך א זאך. אבער יום טוב דקיל, יום טוב איז דאך לייכטער ביי מענטשן, ואתי לזלזולי ביה, אויב מען זעט איין קולא וועט מען קומען זאגן א צווייטע קולא, סתם לן כרבי יהודה דמחמיר, דארט איז געפאלן רבי'ן צו זאגן ווי רבי יהודה, איך בין מחמיר אז איך האלט יא דעם דין מוקצה. פרעגט די גמרא, במאי אוקימתא? ווי אזוי האסטו איינגעלערנט אונזער משנה אז אונזער משנה רעדט זיך בתרנגולת העומדת לגדל ביעא אזא איין טשיקן וואס מ'האלט איר נישט אויף צו עסן נאר לגדל ביעא און פארוואס האלטן די בית הלל אז מ'טאר נישט עסן ומשום מוקצה וועגן איסור פון מוקצה אויב אזוי אי הכי אדמיפלגי בביעא. וואס דארף מען זיך קריגן ביי דער איי? ליפלגו בתרנגולת? קריגן זיך וועלן זיך קריגן ביי די תרנגולת. תרנגולת העומדת לגדל ביעא, זאגן די בית שמאי מען מעג שעכטן די תרנגולת ווייל זיי האלטן נישט קיין מוקצה, און די בית הלל זאגן מען טאר נישט. ענטפערט די גמרא, להודיעך כוחן דבית שמאי, ער וויל נאר דערציילן דעם גרויסן כח פון די בית שמאי וויפיל זיי זענען מקיל דבנולד. שווה, אפילו א זאך וואס איז נולד זענען זיי אויכעט מתיר, איז דאך א גרעסערע חידוש ביי די ב'. פרעגט די גמרא, ולפלגי בתרנגולת, זאלן זיי קריגן ביי די טשיקן אליין, און דארטן וועט מען דערציילן כאטש ס'איז נישט קיין נולד, דאך האלטן די בית הלל אז מען טאר נישט שעכטן, להודיעך, צו דערציילן כחן דבית הלל אז נישט בלויז נולד איז אסור, דבמוקצה אסרי, מוקצה טוהן זיי אויך אסר'ן. וכי תימא, אויב דו וועסט וועלן פארענטפערן כח דהיתרא עדיף, ס'בעסער צו לאזן הערן דעם כח פון היתר. פארוואס? ווייל איינער וויל מתיר זיין א זאך, קען ער דאך נישט מתיר זיין סתם אזוי, מוז ער דאך האבן ראיות פארוואס די זאך איז מותר. אבער אסר'ן? אסר'ן אז מ'האט נישט קיין שום באווייז, איז דאך די זאך אויך אסור. ר' שמואל ריטמאן עליו השלום האט געפלעגט זאגן, אויף וואס זאגט ער דארף מען א רב? אויף אסר'ן? אסר'ן דארף מען נישט האבן קיין רב, אסר'ן קען יעדער איינער, א רב דארף מען האבן צו זאגן דאס וואס מען מעג. איז דער כח פון היתר איז מער ווייל דער וואס ער גייט מתיר זיין מוז דאך האבן א באווייז, אויב אזוי וועסטו זאגן ונפלוג בתרווייהו, זאלן זיי קריגן ביי ביידע זאכן, זאל שטיין אזוי תרנגולת העומדת לגדל ביצים, היא וביצתה, די תרנגולת אליין און די איי. בית שמאי אומרים תאכל, די בית שמאי זאגן אפילו די איי מעג מען אויך עסן, ובית הלל אומרים לא תאכל, אז מען טאר אפילו די טשיקן אויכעט נישט עסן, און תוספות שטעלט זיך שוין אויף דעם, אסאך מאל שטייט אין גמרא כחא דהיתרא עדיף, און די גמרא פרעגט נישט לפלגי בתרווייהו זאגט תוס' ווייל דא דארף דאך נישט קומען קיין גרעסערע קיין גרויסע אריכות, קומט דאך נישט צו מיט דעם וואס מען קריגט ביי ביידע, אלא אמר רבה. רבה זאגט אנדערש ווי רב נחמן האט געזאגט, מיט וועלכע? רב נחמן האט דאך פריער געזאגט אז די וועלכע תרנגולת רעדט זיך, העומדת לגדל ביצים, וועט אבער זיין תרנגולת העומדת לאכילה, וועלן אלע האלטן אז מען מעג. זאגט רב נחמן ניין, לעולם אין אמת'ן רעדט זיך דא בתרנגולת העומדת לאכילה. די תרנגולת שטייט אויף צו עסן. וביום טוב, איז דאך די שאלה אוכלא דאיפרת, וביום טוב שחל להיות אחר השבת עסקינן, יום טוב איז געפאלן נאך שבת זונטאג, און ווען איז געבוירן געווארן די איי? זונטאג, די איי איז געבוירן געווארן זונטאג יום טוב, און דער איסור איז משום הכנה, די בית הלל טוען דאס אסר'ן וועגן הכנה. קודם וואס איז די טייטש דאס ווארט הכנה? יעדע זאך איז דאך דא די הפך פון די זאך, חושך איז פינסטער, וואס איז די הפך פון חושך? אור. ס'איז דא רע איז שלעכט, די הפך פון שלעכט איז טוב, וואס איז די הפך פון הכנה? וואס איז די הפך? מוקצה. יעדע זאך איז איינס פון די ביידע. אדער ווען מ'זאגט מ'האט צוגעגרייט די זאך, און אויב די זאך איז נישט גרייט איז עס מוקצה. דאס וואס מיר זאגן רבי שמעון האלט נישט קיין מוקצה, איז דאך דער פשט אזוי, ווייל רבי שמעון זאגט אז די דעתו של אדם, דער מענטש טראכט אויף דעם, איז דאך די טייטש אז די זאך איז צוגעגרייט. און דער טעם איז משום הכנה. אסאך מאל ווערט דערמאנט דער אויסדריק הכנה דרבה. מיינט מען דא די גמרא דעם דין וואס רבה האט דא געזאגט, קסבר רבה, רבה האלט, כל ביעא דמתילדא האידנא, יעדער איי וואס איז געווארן, וואס ווערט געבוירן היינטיגן טאג, מאתמול גמרה לה, איז נעכטן איז עס געווארן צוגעגרייט. ממילא קומט אויס פון דעם אז נעכטיגן טאג, וואס איז געווען דער נעכטיגער טאג? דער נעכטיגער טאג איז געווען שבת, האט שבת צוגעגרייט א זאך פאר יום טוב. איי א מענטש האט זיך נישט צוגעגרייט? בשלמא ווען א מענטש גרייט צו א זאך פון שבת אויף יום טוב, קענסטו אסר'ן די זאך דער מענטש טאר נישט טון. אבער דא איז דאך די הכנה בידי שמים, ורבה לטעמיה, רבה, וואס רבה לערנט אז הכנה וואס איז נישט בידיים ממש נאר ס'איז בידי שמים אז דאס הייסט אויך צוגעגרייט גייט לויט זיין טעם. דאמר רבה, רבה האט געזאגט מאי דכתיב, וואס שטייט אין פסוק, ביי דעם מן שטייט והיה ביום השישי, ס'וועט זיין ביום השישי, אין דעם זעקסטן טאג פרייטאג, והכינו, זאלן זיי צוגרייטן, את אשר יביאו, זאלן צוגרייטן וואס זיי וועלן ברענגען. וואס מיינט דער פסוק צו זאגן? לערנען פשט אין פסוק אז מען זאל אפקאכן, מען זאל אפבאקן, פרייטאג פאר שבת, אויף דעם דארף איך דאך נישט האבן דעם פסוק, ווייל דאס שטייט דאך בפירוש אין די תורה את אשר תאפו, וואס איר ווילט דארפט באקן, אפו, זאלט איר היינט באקן? נאר וואס דען, דער פסוק זאגט אז מען זאל הזמנה בפה, אז א מענטש דארף צוגרייטן פרייטאג זאגן אז דיע זאך דארף ער, וועט ער מארגן שבת עסן. וואס זעהן מיר פון דעם אויף אז א וואכעדיגן טאג דארף איך צוגרייטן פאר שבת חול, א וואכעדיגע טאג מכין דארף גרייט צו לשבת אויף שבת וחול, א וואכעדיגע טאג מכין גרייט צו ליום טוב, ווי די ראיה וועגן יום טוב, דער פסוק רעדט זיך דאך דא אויבן ביי שבת, נאר יום טוב ווערט דאך אויך אנגערופן שבת, פון וואנעט ווייס איך אז דא איז געווען א וואכעדיגע טאג דער פרייטאג? זאגט דער רשי, ווייל דער פסוק רעדט ביי א סתם פרייטאג, וואס מען מיינט אז דאס איז א וואכעדיגע טאג. תוספות זאגט אביסל אנדערש די סברא, תוספות זאגט אז די ה' פון דעם היום מיינט צו זאגן, ווייל עס שטייט הששי און עס שטייט נישט ששי, ווייזט אויס הששי המיוחד, אז איין ששי וואס איז ראוי להכנה, אז ס'איז דא אזעלכע ששי וואס איז נישט ראוי להכנה. איז אזוי, חול מכין לשבת וחול מכין ליום טוב, ואין יום טוב מכין לשבת, יום טוב גרייט נישט צו פאר שבת, ואין שבת מכינה ליום טוב, און שבת גרייט נישט צו פאר יום טוב, איז פשט אין דער גמרא איז דא ווי צו לערנען צוויי פשטים, איין פשט ווי עס ווייזט אויס ס'לשון אין רשי, וואס איז דא דער איסור ווען די איי איז געבוירן געווארן זונטאג יום טוב? אז דער איסור איז ווייל עס איז נישט געווען קיין הכנה, ווייל איך דארף מאכן אן הכנה וואו אין דער וואכעדיגן טאג, און דא איז דאך נישט געווען קיין הכנה אין קיין וואכעדיגן טאג, איך זאג דאך נאר חול מכין ליום טוב, שבת איז נישט מכין, נאכדעם איז עס אסור. טא ווי וועט זיין לו יצוייר אז די איי. לאמיר זאגן אויב ס'איז דא א מציאות אז די זאך ווערט צוגעגרייט אין דעם שבת אליין, איז אויכעט דא די זעלבע ריסא. פארוואס איז דא די זעלבע ריסא? ווייל מיר זאגן דאך, אלע זאכן פון שבת צי אלע זאכן פון יום טוב, דארף מען האבן הכנה פון די וואכן, און דא אויך, אז ס'איז נישט געווען קיין הכנה פון די וואכן, רופט זיך עס אן אז ס'איז נישט מוכן, איז עס מוקצה. וועט אויסקומען אז ס'איז אין דעם שבת אויף דעם שבת איז צוגעגרייט, איז עס אויך נישט גוט. אנדערע לערנען אנדערש פשט אין גמרא, אז נישט די טייטש איז דא אויב איך זאל נישט קוועטשן די ווערטער אז חול דארף צוגרייטן יום טוב, נאר איך דארף קוקן אין דער זאך, דער חסרון איז ואין שבת מכינה ליום טוב, א זאך וואס דאס ווערט צוגעגרייט שבת אויף יום טוב, דאס טאר מען נישט. לו יצויר אז די זאך וועט ווערן צוגעגרייט אין יום טוב אויף יום טוב אליין וועט מען מעגן, אויב אזוי דעם צווייטן פשט וואס מיר לערנען איז דאך נישט דא קיין ראיה פון דער גמרא אז דער איסור מוקצה איז דא מדין תורה, רש י דא לערנט אז רבה האלט דער איסור מוקצה איז מדין תורה, ווייל רש י לערנט פשט ווייל מען מוז צוגרייטן און אויב מען גרייט נישט צו איז עס מוקצה. אבער אויב מיר לערנען דעם פשט, אז פארוואס קען מען עס נישט עסן יום טוב אחר שבת? פארוואס קען מען עס נישט עסן? פארוואס קען מען נישט? ווייל שבת האט צוגעגרייט פאר יום טוב, און אזוי ווייזט דאך אויס ס'לשון פון גמרא ווי דער צווייטער פשט, ווייל וואס וואס דארף די גמרא דא זאגן אז רבה האלט כל ביעא דמתילדא האידנא מאתמול גמרה לה, ווייזט דאך אויס ווי וועט זיין אז ס'זאל ווערן נגמר דעם זעלבן טאג וואלט געווען מותר, ווייל וואס איז דא די חסרון? די חסרון איז דא וואס שבת האט צוגעגרייט אויף יום טוב, אבער רש י לערנט דאך נישט אזוי, ווייל רש י זאגט דאך איך לערן אפ דעם דין מוקצה, איז לויט רש י דארף מען לערנען אז דאס וואס שטייט אין גמרא כל ביעא דמתילדא האידנא מאתמול גמרה לה, ווייל אליבא דאמת איז אזוי. לאמיר זען די רשי, רשי זאגט, אויב אזוי אז די איי ווערט געווארן געבוירן זונטאג, זאל עס זיין אסור, פארוואס זאל עס זיין אסור, ווייל עס איז דאך געווארן צוגעגרייט פון שבת אויף א וואכעדיגן טאג, זאגסט דאך אז נעכטן איז געווארן גענדיגט, זאגט די רשי, די סעודת חול איז נישט חשוב, איז דאס איז נישט קיין הכנה, עס פאסט זיך נישט צו זאגן קיין הזמנה. אמר ליה אביי, האט אביי געפרעגט רבה'ן. אלא מעתה, לויט די הנחה, פארוואס טאר מען נישט עסן די איי וואס איז געבוירן געווארן יום טוב? זאגסטו ס'רעדט זיך יום טוב איז געווען נאך שבת, יום טוב בעלמא, א יום טוב וואס איז בעלמא סתם א יום טוב, וואס דער יום טוב איז נישט נאך שבת, תשתרי, זאל מען מעגן עסן די איי, ווייל ווען איז געווארן צוגעגרייט? ערב יום טוב, און ערב יום טוב איז דאך א וואכעדיגע טאג. האט ער אים געענטפערט, גזירה משום יום טוב אחר שבת. אויב איך וועל מתיר זיין א יום טוב וואס דער ערב יום טוב איז א וואכעדיגער טאג, וועט מען קומען מתיר זיין ווען יום טוב איז זונטאג. האט ער געפרעגט, שבת דעלמא תשתרי, שבת וואס איז נישט נאך יום טוב, זאל מען מעגן? איי ווי קען איך קאכן די איי, זאל איך מעגן רויערהייט אויסזופן די איי? האט ער געענטפערט, גזירה משום שבת אחר יום טוב, כ'בין מורא, אויב כ'וועל מתיר זיין א שבת, וועט מען קומען זאגן שבת אחר יום טוב מעג מען אויך, און דארטן איז דאך עס געווארן צוגעגרייט פון יום טוב. פרעגט די גמרא, ומי גזרינן, האבן דען די רבנן אזוי מחמיר געווען ביי דער איי איך זאל גוזר זיין היתר צוליב איסור? והתניא, מיר האבן געלערנט, השוחט את התרנגולת, איינער שעכט אין יום טוב א טשיקן, ומצא בה, האט אין איר געפינען ביעים גמורות, פארטיגע אייער, מותרות לאכלן ביום טוב, מעג מען עס עסן אין יום טוב, ואם איתא, און אויב ס'זאל זיין אזוי ווי דו זאגסט אז כ'בין מחמיר ביי ביעה. און איך בין גוזר היתר צוליב איסור, ליגזור, איז אפילו דעמאלט ווען כ'האב געשחט'ן און כ'האב געפונען ביעים גמורות, זאל איך אויך אסר'ן משום הנך צוליב דיע דמתילדן ביומיהן? זאג אזוי, אויב איך וועל מתיר זיין דיע ביעים וואס איך געפין אין די תרנגולת, וועט מען קומען מתיר זיין דיע וואס זיי ווערן געלייגט. איי אויף דיע וואס זיי ווערן געלייגט איז דאך אויכעט א דין פון א גזירה, איז דאך איז גזירה לגזירה, נאר דער דין וואס שטייט השוחט את התרנגולת ומצא בה ביעים גמורות מותרות לאכלן ביום טוב, רעדט זיך אפילו ער האט עס געשחט'ן אזא איין יום טוב, וואס דער יום טוב איז געווען נאך שבת. יום טוב איז געווען זונטאג, דעמאלט איז דאך שוין נישט פארהאנען קיין גזירה לגזירה, נאר איין גזירה, זעהסט דאך איך בין נישט גוזר. אמר ליה האט ער אים גענטפערט, ביעים גמורות במעי אמן, איך זאל שעכטן א תרנגולת און געפינען פארטיגע אייער במעי אמן, איז מילתא דלא שכיחא, דאס איז א זאך וואס איז נישט שכיח. און מילתא דלא שכיחא, און ביי א זאך וואס איז ניט שכיח, לא גזרו בה רבנן, דא האבן די רבנן נישט גוזר געווען. רש י. רב יוסף אמר, רב יוסף לערנט איין די סברה פון די מחלוקת פון די בית שמאי און בית הלל פון אונזער משנה, אזוי ווי מיר האבן פריער געלערנט, אז רעדט זיך בתרנגולת העומדת לאכילה, ווי רבה האט איינגעלערנט. און דער טעם פון די בית הלל פארוואס טוען זיי אסר'ן, ס'איז דאך עומדת לאכילה, דארף איך דאך זאגן אז ס'איז אוכלא דאיפרת, גזירה, איך בין גוזר משום פירות הנושרים. אויב איך וועל זאגן ביעה שנולדה ביום טוב מעג מען עסן, וועט מען אויכעט קומען זאגן אז פירות וואס ס'פאלן אראפ פון דעם בוים אין יום טוב מעג מען עסן. ווייל די ביעה איז גלייך צו פירות הנושרים, דאס איז אויך א פרי וואס איז אוועקגעגאנגען פון דעם עיקר פון די תרנגולת. אמר ליה אביי, האט אביי געפרעגט רב יוסף'ן, פירות הנושרים טעמא מאי, וואס איז דער טעם וואס דיע פירות וואס ס'פאלן אראפ פון דעם בוים יום טוב טאר מען נישט עסן? גזירה שמא יעלה ויתלוש, ווייל כ'האב מורא טאמער וועט ער ארויפגיין אויפן בוים און אפרייסן, טאמער וועט ער טוהן א איסור תורה, ער וועט אפרייסן וואס דאס איז קוצר וואס איז א אב מלאכה, דעריבער זאגן מיר פירות הנושרין זענען אסור, ווייל אויב כ'וועל מתיר זיין פירות הנושרין וועט ער ארויפגיין אויפן בוים אפרייסן, קומט דאך אויס. היא גופא גזירה, פירות הנושרים אליין איז אסור מדרבנן, ואנן ניקום ונגזור גזירה לגזירה, און מיר זאלן אויפשטיין און מאכן גזירה לגזירה? מיר לערנען דאך אפ פון דעם פסוק וואס רש"י האט פריער דערמאנט עמוד ב', שטייט ושמרתם את משמרתי, מען זאל מאכן איין משמרת, מען זאל מאכן א משמרת צו די זאכן וואס זענען אסור מן התורה, אבער נישט מאכן א משמרת צו א משמרת, צו א גזירה פון די רבנן מאכט מען נישט קיין גזירה. ענטפערט די גמרא, כולה חדא גזירה היא, נישט ווי דו לערנסט אז פירות הנושרים האט מען גע'אסר'ט שמא יעלה ויתלוש, און נאכהער האט מען גע'אסר'ט, ביעא שנולדה צוליב פירות הנושרים? נע! נאר כדי אין דער זעלבער צייט וואו מען האט גע'אסר'ט פירות הנושרים, איז ביעא אויך געווען אין דעם כלל, כאטש ביי ביעא דאך נישטא דער חשש פון תלישה, אבער דאס איז אויך געליגן אין דעם כלל, ווייל דאס איז אויך פירות הנושרים.

משקין וואס זענען אליין אפגערינען פון די פירות איז דער דין, ווי שטייט ווייטער דא אין גמרא, אז יצאו מעצמן, אז די משקין איז אליין ארויסגעגאנגען פון די פירות, זענען זיי אסור. און א איי איז אויך גלייך צו דעם, ס'איז ארויסגערינען, ס'איז ארויסגעגאנגען, פון דעם ארט וואו ס'איז געווען בלועה. ווי האב איך געלערנט יעצט פשט? אויב איך וועל זאגן ביעא שנולדה ביום טוב איז מותר, וועט מען קומען זאגן משקין שזבו זענען אויך מותר. אמר ליה אביי, האט אביי געפרעגט רבי יצחק'ן. משקין שזבו טעמא מאי, ווען די משקין זענען אליין ארויסגערינען פון די פירות, פארוואס איז אסור? איז דאך עס נישט אסור מדין תורה, נאר דער איסור איז גזירה שמא יסחוט, כ'האב מורא טאמער וועט ער גיין בידיים אויסקוועטשן די פירות, ארויסנעמען פון זיי די משקין, און סחיטת פירות. איז א תולדה פון דש. וואס איז דאס דש? דש הייסט ער טוט ארויסנעמען די מאכל און ער לאזט איבער די פסולת, ער נעמט ארויס די קערנדלעך פון זייערע שאלן. איז דאך דא אויך די זעלבע זאך סחיטת פירות, ער נעמט עס ארויס פון די שאל. איז דאך משקין שיצאו מעצמן. איז דאך אויך אסור מדרבנן, היא גופה גזירה, משקין שזבו איז דאך אליין אסור מדרבנן, ואנן ניקום ונגזור גזירה לגזירה, און מיר זאלן גיין גוזר זיין א גזירה ביצה שנולדה ביום טוב צוליב פירות הנושרים? ענטפערט די גמרא, כולה חדא גזירה היא. אלעס איז איין גזירה. ווען מען האט גוזר געווען אויף משקין שזבו, איז דעמאלט שוין געליגן אין דעם אויכעט די גזירה אויף ביצה, כאטש ביי ביצה איז דאך נישטא די חשש שמא יסחוט, אבער מען האט גע'אסר'ט אלע משקין שזבו, און דאס רופט זיך אויך אן משקין שזבו, ביצה הייסט משקין שזבו. רש"י. כולהו כרב נחמן לא אמרי כי קושיין, מיר האבן יעצט פיר אוקימתות, פיר הסברים פשט אין דער משנה אין די מחלוקת פון די בית שמאי בית הלל בביצה שנולדה, רב נחמן האט געזאגט אז דער טעם פון די בית הלל איז. משום מוקצה, ווייל עס רעדט זיך פון תרנגולת העומדת לגדל ביצים. רבה האט געזאגט, ס'רעדט זיך בתרנגולת העומדת לאכילה, דער איסור איז משום הכנה, ווייל יום טוב וואס איז נאך שבת, איז די איי וואס ווערט געבוירן יום טוב איז געווארן נגמר נעכטן שבת. די דריטע אוקימתא איז געוועזן פון ר' יוסף אויך אז עס רעדט זיך בתרנגולת עומדת לאכילה, נאר דאס ליגט אין כלל ווען מען האט גוזר געווען אויף פירות הנושרים האט מען דעמאלט גוזר געווען אויף ביצה אויך. רבי יצחק, זאגט דער פערדער ענטפער, אז אין אמת'ן רעדט זיך בתרנגולת עומדת לאכילה, דעמאלט ווען מען האט גוזר געווען אויף משקין שזבו, איז דאס אויכעט געוועזן אין דער גזירה פון משקין שזבו, ווייל ביעא איז אויכעט, ס'איז ארויסגעגאנגען פון דעם ארט וואו ס'איז געוועזן פריער באהאלטן, איז עס גלייך צו משקין שזבו. איז כולהו כרב נחמן לא אמרי, אלע ווילן נישט פארענטפערן ווי רב נחמן, סיי רבה סיי רב יוסף סיי רבי יצחק ווילן נישט פארענטפערן ווי רב נחמן, אז דער טעם איז פון די בית הלל וועגן מוקצה כי קושיין. אזוי ווי מיר האבן דאך פריער געפרעגט א קשיא אויף ר' נחמנ'ען, האמער געפרעגט די קשיא ונפלוג בתרוייהו, אויב דער טעם איז וועגן מוקצה, זאלן זיי קריגן סיי אויף די תרנגולת און סיי ביי די ביעא, כרבה נמי לא אמרי, זיי ווילן נישט איינלערנען אז דער טעם פון די בית הלל איז ווי רבה זאגט, הכנה לית להו. וואס איז טייטש הכנה לית להו? א הכנה וואס איז בידי שמים האלטן זיי נישט אז ס'זאל זיין אסור ווען שבת האט מכין געווען אויף יום טוב. אלא רב יוסף, רב יוסף וואס ער זאגט גזירה משום פירות הנושרים, מאי טעמא לא אמר כרבי יצחק? וואס וויל ער נישט זאגן ווי רבי יצחק זאגט? אז גזירה משום משקין שזבו. ענטפערט די גמרא, אמר לך, רב יוסף וועט דיר זאגן, ביעא אוכלא, ביעא איז א עסנווארג, ופירות אוכלא, און פירות איז א מאכל, דעריבער רופט זיך אן די ביעא א פירא, לאפוקי משקין דלאו אוכלא. משכּן איז נישט קיין עסנוואַרג. דעריבער, ווען מ'האָט גוזר געווען אויף משקין שזבו, איז דאָך די גזירה געווען אויף משקין, איז נישט די ביעא געווען אין דעם כּלל, ווייל ס'איז דאָך נישט קיין משקין. אָבער אין כּלל פון פירות הנושרים איז ביעא יאָ, ווייל ביעא הייסט אויך אַ פירא. פרעגט די גמרא, ורבי יצחק מאי טעמא לא אמר כרב יוסף? פאַרוואָס וויל נישט רבי יצחק זאָגן אז דער טעם פון דער משנה וואס די בית הלל טוען אסר'ן די ביצה איז ווי רב יוסף זאגט, גזירה משום פירות הנושרין, און ס'איז דאך א סברא צו זאגן ווי רב יוסף, ווייל א ביצה איז א משקה, ניין? ביצה איז א אוכל. ענטפערט די גמרא, אמר לך רב יצחק וועט ער זאגן אז א ביצה איז גיכער גלייך צו משקה,

איז דעריבער דאס וואס די ביצה ווערט געבוירן נשירת הביצה ליגט נישט אין כלל פון נשירת הפירות, נאר ס'איז בעסער גלייך צו וועלכן? ס'איז בעסער גלייך צו משקין שזבו, דעריבער איז א סברא דא צו זאגן אז דעמאלט ווען מ'האט גע'אסר'ט משקין שזבו ליגט אין דעם כלל אויכעט, ביצה שנולדה ביום טוב רש"י כולהו רבה דאוקמה מתניתין משום הכנה רבה וואס האט געלערנט דעם טעם פון די בית הלל אין דער משנה ווייל איך לערן אפ פון פסוק והיה ביום השישי והכינו אז חול מכין לשבת און חול מכין ליום טוב. ואין יום טוב מכין לשבת ואין שבת מכינה ליום טוב, ורב יוסף ורבי יצחק דאוקמוה משום גזירה, רב יוסף האט געזאגט דער טעם פון די בית הלל איז גזירה משום פירות הנושרין, און רבי יצחק האט געזאגט דער טעם איז משום גזירה משקין שזבו כרב נחמן לא אמרו משום מוקצה, זיי ווילן נישט לערנען ווי רב נחמן אז דער טעם איז משום מוקצה, כקושיין.